בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף ז, מיר הייבן אן דף ו עמוד ב אונטן, אמר מר, מיר האבן נעכטן געזען די ברייתא, די ברייתא וואס האט אויסגערעכנט וואס איז דאס א רשות היחיד, וואס א רשות הרבים, וואס א כרמלית, וואס א מקום פטור, האבן מיר געזען דארט אמר מר, אבל ים ובקעה, א ים, דאס איז יעדע וואסער, יעדע ים, הייסט א כרמלית, און די זעלבע זאך א בקעה, דאס איז א שטח פון פעלדער, ואיסטוונית, דאס איז די חלק וואס מען זיצט דארט וואס מען האט געזען נעכטן וואס די סוחרים פלעגן זיצן אין פראנט פון די געשעפטן, והכרמלית, נעכטן האבן מיר געזאגט מ'עט זען היינט וואס דאס איז, וואס איז דאס והכרמלית וואס לייגט דארט די ברייתא צו, אינן לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים, האט די ברייתא געזאגט די אלע האבן דינים פון א כרמלית, ס'איז נישט ווי א רשות היחיד, נישט ווי א רשות הרבים. זאגט די הייליגע גמרא, ובקעה אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים, א בקעה, ס'טייטש א פעלד, הייסט נישט ווי א רשות היחיד און נישט ווי א רשות הרבים, ס'טייטש הייסט ווי א כרמלית. כ'וועל דיר פרעגן א סתירה. והא תנן, מ'האמער געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אזוי, די משנה זאגט אין טהרות, הבקעה, די פעלד, בימות החמה, אין די זומער, רשות היחיד לשבת, און רשות הרבים לטומאה. וואס טייטש אזוי? ס'איז דא א נפקא מינה, לגבי טומאה איז דא א דין, כידוע, אז א ספק טומאה ברשות היחיד איז טמא, און ספק טומאה ברשות הרבים איז טהור. וואס טייטש טאמער א מענטש האט א ספק צו עפעס איז טמא צו נישט, טאמער די ספק איז נולד געווארן אין א רשות היחיד, זאגט מען אז ס'איז טמא, טאמער ס'איז נולד געווארן אין א רשות הרבים, זאגט מען ס'איז טהור. פארוואס? מען לערנט עס ארויס פון סוטה, די מעשה ביי סוטה ווייסט דאך יעדער, די פסוק זאגט, טאמער א פרוי באהאלט זיך מיט א צווייטע מאן, און די ערשטע מאן כאפט איר ביי דעם, דארף ער איר ברענגען אין בית המקדש, מען דארף איר דארט אנטרינקען די מי סוטה, און אזוי ווערט מען געוואויר צו זי האט געזינדיגט צו נישט. יעצט אזוי, ווי לאנג זי טרינקט נישט די וואסער די מים המאררים, איז בעצם איז זי דאך א ספק צו זי האט געזינדיגט צו נישט, וואס דאס ווערט אנגערופן ספק טומאה, ווייל די תורה רופט אן א פרוי וואס זינדיגט, א איינער וואס, א פרוי וואס איז זיך מטמא, און במילא בעצם איז זי א ספק טומאה, פון דעסט וועגן זעהן מיר אין די תורה אז זי טאר נישט וואוינען מיט די מאן, ווי לאנג זי טרינקט נישט די מי סוטה טאר זי נישט וואוינען מיט איר ערשטע מאן, פארוואס? ס'איז דאך נאר א ספק, זעהן מיר אז ביי אזא סארט ספק נעמט די תורה אן מיט א פשטות אז מען דארף מחמיר זיין, מען קוקט איר אן ווי זי איז טמא, און במילא לערנט מען ארויס פון דא אויף אלע ספיקות טומאה וואס איז דומה צו די מעשה אז ס'איז טאקע טמא, וואס איז ביי די מעשה? ביי די מעשה רעדט זיך דאך אז די פרוי האט זיך באהאלטן מיט א צווייטע מאן, וואס טייטש זי האט זיך באהאלטן? זי האט זיך באהאלטן אין א רשות היחיד, אין א פלאץ וואס מענטשן דרייען זיך נישט, ווייל טאמער א פרוי האט זיך באהאלטן מיט א צווייטע מאן אין א רשות הרבים, דארף מען איר נישט אנטרינקען קיין מי סוטה נאר זי מעג וואוינען מיט איר ערשטע מאן, און במילא דארשט מען מ'לערנט ארויס פון סוטה אז יעדע ספק טומאה ברשות היחיד איז טמא און ברשות הרבים איז טהור. יעצט אזוי, די משנה זאגט אין טהרות אז יעדע בקעה יעדע פעלד איז לענין שבת הייסט דאס ווי א רשות היחיד, און במילא טאר מען נישט אריינטראגן פון דארט צו א רשות הרבים, פון א רשות הרבים אהין, ווייל ס'איז א געהעריגע רשות היחיד לענין שבת. אבער, לענין טומאה, וואס לענין טומאה האבן מיר דאך יעצט געזען איז דא א נפקא מינה פון א רשות הרבים צו א רשות היחיד, דא זאגט די משנה איז א חילוק צווישן די זומער און די ווינטער, וואס טייטש אזוי, די דין איז אז אין די ווינטער ווען מענטשן פלאנצן איין זייער פעלדער, טאר מען נישט אריבער גיין א צווייטע מענטשנ'ס פעלד אן קיין רשות, פארוואס? ווייל ער פלאנצט יעצט איין דארט זיין תבואה, ווען די תבואה הייבט אן צו וואקסן טאמער מען טרעט אויף די פעלד מאכט מען קאליע די תבואה, און ממילא טאר מען נישט אריבער גיין, מה שאין כן אין די זומער, נאך וואס די תבואה איז שוין געוואקסן, נאך וואס מען האט שוין אפגעשניטן, איז דא א תקנה וואס יהושע בן נון האט מתקן געווען ווען מען האט צוטיילט ארץ ישראל, אז א מענטש מעג אדורך גיין א צווייטע מענטש'ס פעלד אן קיין רשות, טאמער מען מאכט נישט קאליע דארט קיין תבואה, און במילא זאגט די משנה אין טהרות, אז ביי די פעלדער איז טאקע דא א חילוק צווישן די זומער און די ווינטער, אין די זומער וואס מענטשן גייען אריבער אנדערע מענטשנ'ס פעלדער, איז אפילו אז די פעלד האט לענין שבת א דין פון א רשות היחיד, מ'עט שוין מסביר זיין פונקט וואס דאס מיינט, פון דעסוועגן היות וואס מענטשן גייען דא אריבער איז לענין טומאה הייסט עס נישט קיין רשות היחיד, ווייל מ'האבן דאך געזען טאמער א פרוי למשל א סוטה האט זיך באהאלטן דארט הייסט עס זיך נישט באהאלטן, מענטשן דרייען זיך דארט און במילא לענין דעם הייסט עס א רשות הרבים, איז א ספק טומאה וואס מ'עט דארט טרעפן עט זיין טהור, מה שאין כן אין די ווינטער, איז חוץ פון דעם וואס א פעלד הייסט א רשות היחיד לענין שבת, איז לענין טומאה הייסט עס אויך א רשות היחיד, ווייל אין די ווינטער דרייט זיך קיינער נישט אין יענעמ'ס א פעלד, און במילא איז עס אינגאנצן ווי א רשות היחיד, אז א ספק טומאה דארט איז טמא. עכ"פ דארף מען אויספירן די שאלה, איז לכאורה א סתירה פון די משנה צו אונזער ברייתא, אין אונזער ברייתא האט מען געזען אז א פעלד האט א דין פון א כרמלית, און דא זאגט די משנה קלאר אז א פעלד, נישט קיין חילוק אין די ווינטער נישט קיין חילוק אין די זומער, לענין שבת האט עס א דין פון א רשות היחיד, ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, אמר עולא, זאגט עולא, לעולם כרמלית הויא, ס'טייטש א פעלד אוודאי האט א דין פון א כרמלית, ס'האט נישט קיין דין פון א רשות היחיד. איי די משנה אין טהרות רופט עס אן רשות היחיד? זאגט עולא ואמאי קרו לה רשות היחיד? לפי שאינה רשות הרבים, ווייל ס'איז נישט קיין רשות הרבים. ס'טייטש די משנה קומט אונז לאזן הערן אז ס'איז אנדערש ווי די דין טומאה וואס מ'זעט לענין טומאה אז אין די זומער האט עס א דין פון א רשות הרבים. אויף דעם זאגט די משנה אז לענין שבת האט עס נישט קיין דין פון א רשות הרבים, און פאר דעם זאגט די משנה א לשון רשות היחיד אבער ס'מיינט נישט צו זאגן אז ס'האט טאקע א דין פון א רשות היחיד, נאר וואס דען ס'האט א דין פון א כרמלית, און במילא שטימט עס מיט אונזער ברייתא. דאס איז עולא'ס תירוץ. רב אשי אמר, רב אשי ענטפערט א צווייטע תירוץ. רב אשי זאגט אז די משנה אין טהרות רעדט זיך ביי א אנדערע מין פעלד. ס'רעדט זיך ביי א פעלד כגון דאית לה מחיצות, א פעלד וואס האט מחיצות. נאר וואס דען? די דין איז, ביי א פעלד וואס איז גרויס גרעסער פון א סאתים, סאתים דאס איז טייטש ס'איז גרעסער ווי פופציג אמה אויף פופציג אמה, וואס אין די לשון פון די גמרא אין די לשון פון די משנה ווערט עס אנגערופן א קרפף, ווי מ'עט שוין זען, אזא סארט פעלד איז אז ס'איז ארומגענומען מיט מחיצות, זאגן די חכמים, אז אפילו בדרך כלל, יעדע זאך וואס איז ארומגענומען מיט מחיצות פון צען טפחים האט א דין פון א רשות היחיד, אבער דא, טאקע מן התורה האט עס א דין פון א רשות היחיד, אבער היות וואס אזא מין גרויסע פעלד, האבן חכמים מתקן געווען, אז ס'האט א דין פון א כרמלית. מען טאר דארט נישט טראגן, יעצט אזוי, דאס איז נאר געזאגט געווארן טאמער מען האט ארומגענומען די פעלד מיט מחיצות נישט לצורך דירה, ס'טייטש טאמער קיינער וואוינט נישט דארט, טאמער איינער וואוינט אפילו אין א ריזיגע ריזיגע פעלד, טאמער איינער וואוינט דארט און פארדעם האט מען עס ארומגענומען ארום און ארום מיט א מחיצה, דעמאלטס אפילו ס'איז גרעסער פון א סאתים האט עס אויך א דין פון א רשות היחיד, אבער טאמער קיינער וואוינט נישט דארט, ס'איז נישט געמאכט אויף צו וואוינען, דעמאלטס אויב ס'איז גרעסער ווי א סאתים האט עס א דין פון א כרמלית, און ממילא זאגט די גמרא די משנה אין טהרות ס'רעדט זיך טאקע פון אזא סארט פעלד, א פעלד וואס איז גרעסער פון א סאתים וואס מ'האט עס ארום גענומען נישט לדירה, און ממילא האט עס א דין פון א כרמלית, אבער מן התורה בעצם האט מען דאך געזען האט עס א דין פון א רשות היחיד, און ממילא היות וואס מן התורה האט עס א דין פון א רשות היחיד פאר דעם זאגט די משנה אז די בקעה האט א דין פון א רשות היחיד כדי מחדש צו זיין טאקע, אז א מענטש, וואס א מענטש קען זיך איינרעדן דאס איז א כרמלית, מען טאר דאך נישט טראגן דארט, און ממילא אז ס'איז א כרמלית טאמער כ'האב עפעס אריינווארפן דארט פון רשות הרבים, איז האב איך עובר געווען אויף א דרבנן, מער נישט, אויף דעם זאגט די משנה ניין, לגבי דעם האט ס'אוודאי א דין פון א רשות היחיד, און ס'איז א דאורייתא, טאמער איינער וועט נעמען א זאך און אריינווארפן אין אזא סארט פעלד פון א רשות הרבים, איז פארשטייט זיך איז ער עובר דא אויף א איסור תורה, ווייל מן התורה הייסט עס ווי א רשות היחיד, און פאר דעם רופט עס אן די משנה א רשות היחיד, וכי הא דאמר עולא אמר רבי יוחנן, אזוי ווי עולא האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, קרפף, יותר מבית סאתים, א קרפף א פעלד וואס ארומגענומען מיט א מחיצה וואס איז גרעסער פון א סאתים, שלא הוקף לדירה וואס מ'האט עס ארומגענומען נישט לצורך צו וואוינען דארט, אפילו כור ואפילו כוריים אפילו ס'איז נאך גרעסער אפילו ס'איז ריזיג ווי א כור און א כוריים דאס איז אסאך גרעסער, הזורק לתוכו חייב, טאמער איינער ווארפט עפעס אריין אין אזא סארט פעלד פון א רשות הרבים דארף ער ברענגען א חטאת, מאי טעמא פארוואס? ווייל מחיצה היא אלא שמחוסרת דיורין, ווייל אוודאי מן התורה הייסט דאס א מחיצה, ס'הייסט א רשות היחיד מן התורה, נאר היות וואס מען וואוינט נישט דארט האבן חכמים גוזר געווען אז מען טאר דארט נישט טראגן, על כל פנים דאס איז די חידוש פון די משנה לויט רב אשי, און פאר דעם רופט עס אן די משנה א רשות היחיד, כדי אונז צו קומען לאזן הערן אז מען טאר נישט אריינטראגן דארט עפעס פון א רשות הרבים. זאגט יעצט די גמרא, בשלמא רב אשי, לא אמר כדעולא, אונז האבן דאך געהאט דא צוויי תירוצים, עולא זאגט, אז די סיבה וואס די משנה אין טהרות רופט אן א בקעה א רשות היחיד איז כדי צו זאגן אז ס'איז נישט קיין רשות הרבים. רב אשי האט געזאגט אז ס'רעדט זיך ביי אזא סארט פעלד וואס איז ארומגענומען מיט מחיצות ביי א קרפף, און ממילא זאגט די גמרא דאס אז רב אשי זאגט נישט ווי עולא, דאס פארשטיי איך, מיר'ן שוין זען טאקע פארוואס רב אשי זאגט נישט ווי עולא און וואס האט די גמרא שוין פארשטאנען, אבער אלא עולא, מאי טעמא לא אמר כשמעתיה, פארוואס זאגט נישט עולא ווי רב אשי? וואס איז פשט? רב אשי אליין, וואס רב אשי האט איינגעזעצט די ציור פון די משנה אין טהרות ביי א קרפף, ברענגט דאך א ראיה פון עולא. מיר האבן דאך יעצט געזען וכי הא דאמר עולא אמר רבי יוחנן, קרפף יותר מבית סאתים, האט מען געזען ער ברענגט א ראיה פון עולא, און במילא פרעגט די גמרא פארוואס זאגט נישט עולא אזוי טאקע, אז די משנה דארט רעדט זיך ביי א קרפף? אמר לך, ענטפערט עולא, ווייסט פארוואס איך זעץ נישט איין די משנה ביי א קרפף? ווייל אי דאית לה מחיצות, בקעה קרי לה, קרפף היא, ווייל טאמער טאקע ס'רעדט זיך די משנה אין טהרות ביי אזא סארט פעלד וואס האט מחיצות, וואלט די משנה געדארפט זאגן א קרפף, די משנה זאגט בקעה, א פעלד וואס האט מחיצות הייסט א קרפף נישט קיין בקעה, מילא די לשון שטימט נישט, פארדעם זאגט עולא זיין תירוץ, זאגט יעצט טאקע די גמרא ורב אשי, פארוואס רב אשי לערנט נישט ווי עולא, זאגט רב אשי, רשות היחיד קתני, רב אשי זאגט נישט ווי עולא, ווייל עולא זאגט אז וואס מיינט רשות היחיד, רשות היחיד מיינט נישט קיין רשות הרבים, אויף דעם זאגט רב אשי דאס שטימט נישט, וואלט געדארפט שטיין ס'איז א כרמלית, וואלט געדארפט שטיין ס'איז נישט קיין רשות הרבים, וואס עפעס כאפט די משנה אין טהרות אן רשות היחיד, און מילא זאגט רב אשי די תירוץ פון עולא איז נישט קיין תירוץ, נאר וואס דען לויט זיין תירוץ שטימט ס'איז א מחיה, ווייל טאקע מן התורה האט די קרפף א דין פון א רשות היחיד. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט זיך יעצט שטעלן אויף דאס אונז האבן זיך נעכטן געשטעלט און היינט האט מען דאס אויך געזען, אויף איינע פון די זאכן וואס שטייט אין די ברייתא אז ס'האט א דין ווי א כרמלית, איז והכרמלית, א כרמלית אליין. פרעגט די גמרא, אטו כולהו נמי לאו כרמלית נינהו? די אלע זאכן וואס די ברייתא רעכנט דארט אויס, ים, בקעה, איסטוונית, דאס אלעס הייסט א כרמלית? מיילע וואס מיינט די ברייתא ווען די ברייתא זאגט והכרמלית? ענטפערט די גמרא, כי אתא רב דימי, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ-ישראל קיין בבל אמר רבי יוחנן האט ער נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, לא נצרכה, די ברייתא זאגט והכרמלית אויף א שפעציעלע ציור, אלא לקרן זווית הסמוכה לרשות הרבים, ביי א ציור וואס איז דא א קרן זווית וואס איז נאנט צו א רשות הרבים, וואס טייטש אזוי? א רשות הרבים האבן מיר געזען דאס רעדט זיך א גרויסע גאס וואס מענטשן גייען דארט אריבער, יעצט אויף די צוויי זייטן פון די גאס איז דא שטיבער, ס'איז דא הייזער אויסגעשורה'ט, די אלע הייזער זענען אויף איין שורה, וואס טייטש זיי הייבן זיך אן אלע אויפן זעלבן פלאץ אויפן זעלבן פאס, איין הויז איז אריינגעשטופט אביסל טיפער, און במילא ביי אזא ציור וואס איין הויז איז אריינגעשטופט טיפער איז דא א שטח אין פראנט פון דעם הויז וואס בעצם איז דאס א חלק פון רשות הרבים, נאר וואס דען, ס'איז נישט געשמאק דארט אריינצוגיין, ווייל טאמער איינער גייט אראפ די גאס, ער וויל אנקומען צו די קליינע שטח'ל, דארף ער זיך איינדרייען, דאס הייסט קרן זווית הסמוכה לרשות הרבים, לויט איין פשט אין רש"י רש"י ברענגט א צווייטע פשט אז איינע פון די הייזער דארט זענען שפיציג און ממילא די צוויי זייטן פון די שפיץ דאס הייסט קרן זווית הסמוכה לרשות הרבים על כל פנים די געגנט וואס איז אביסל אריינגעריקט ווען ס'איז דא א הויז אביסל אריינגעריקט אז ס'איז דא דארט א שטח וואס בעצם איז עס א חלק פון רשות הרבים אבער דאך ס'איז נישט געשמאק פאר רבים דארט אריינצוגיין איז דאס זאגט ר' יוחנן דאס מיינט די ברייתא ווען די ברייתא זאגט כרמלית ווייל דאף על גב דזימנין דדחקי ביה רבים ועיילי לגוה ס'מאכט זיך דאך אמאל אז די רשות הרבים איז שטארק אנגעשטאפט מיט מענטשן איז מענטשן קומען אן אהין אין דעם קרן זווית, וואלט איך אפשר געמיינט זאל האבן א דין פון א רשות הרבים, אויף דעם זאגט רבי יוחנן ניין, כיוון דלא ניחא ליה תשמישתיה, היות וואס ס'איז נישט געשמאק דארט צו גיין, ווייל מען דארף זיך דאך איינדרייען, נארמאל גייט מען נישט דארט, פאר דעם בעצם הייסט עס נישט ווי א רשות הרבים, מן התורה איז דאס נישט קיין רשות הרבים, ווייל מענטשן דער רבים דרייט זיך נישט דארט, נאר וואס דען כי כרמלית דמי, חכמים געבן דאס א דין פון א כרמלית, ווייל ס'מאכט זיך אמאל אז די רבים דרייען זיך דארט, און במילא דאס מיינט די ברייתא ווען די ברייתא זאגט והכרמלית. זאגט די גמרא, נאך א מימרא פון רב דימי בשם רבי יוחנן, כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן האט ער נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, בין העמודים נידון ככרמלית, די דרך איז געווען דעמאלטס אין די צייטן פון חז"ל, אז די פלאץ דארט, די מארק וואס מ'האט פארקויפט די סחורה, איז געווען א געגנט וואס איז געווען עמודים דארט, אזעלכע באלקענעס, וואס אויף די באלקענעס פלעגן די סוחרים אויפהענגען זייער סחורה, זאגט רבי יוחנן, די גאנצע געגנט דארט פון די באלקענעס, האט נישט קיין דין פון א רשות הרבים, ס'האט א דין פון א כרמלית. מאי טעמא, פארוואס? ווייל אף על גב דדרסי בה רבים, אפילו עס איז דא דארט אסאך מענטשן וואס דרייען זיך, אבער כיוון דלא מסתגי להו בהדיא, היות וואס מ'קען דאך נישט אריבערגיין דארט אין די געגנט פון די באלקענעס, קען מען נישט אריבערגיין גראדערהייט, ווען א רבים גייט אריבער אויף א גאס, מ'קען נישט אריבערגיין א פלאץ וואס איז דא באלקענעס אינמיטן, ווייל די באלקענעס איז אין נישט נישט אין א גראדע שורה, איבעראל דא א באלקן דא א באלקן דארט א באלקן און במילא דארף מען זיך דרייען אהין און צוריק טאמער מען וויל אריבער גיין, הייסט עס נישט געשמאק דארט אריבער צו גיין, און במילא הייסט עס נישט קיין רשות הרבים, נאר ככרמלית דמיא, ס'האט א דין פון א כרמלית. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רב זירא אמר רב יהודה, איצטבא שלפני העמודים, אין פראנט פון די עמודים איז געווען א איצטבא אזעלכע בענק וואס די סוחרים פלעגן דארט זיצן און פארקויפן זייער סחורה, נידון ככרמלית, האט עס אויך א דין פון א כרמלית. יעצט אזוי, מען דארף דא אנמערקן, אז די איצטבא די בענק רעדט זיך ביי אזעלכע סארט בענק וואס איז ד' על ד' און ס'איז העכער פון דריי טפחים, פארוואס? ווייל טאמער ס'איז נידריגער פון דריי טפחים וועט מען באלד זעהן איז עס בטל צו די ערד און במילא האט עס א דין פון א רשות הרבים, טאמער עס איז הויעך צען טפחים איז עס א געהעריגע רשות היחיד ווייל ס'איז ד' על ד' און ס'איז הויעך צען טפחים, טאמער עס איז ווייניגער ווי א ד' על ד' הייסט עס נישט קיין כרמלית, ס'איז א פשוטע מקום פטור, וועט מען אויך באלד זעהן, און במילא רעדט זיך אז א סארט איצטבא, וואס איז ד' על ד', ווייניגער פון צען טפחים העכער פון דריי טפחים. על כל פנים, זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזעהן יעצט צוויי דינים, קודם כל, בין העמודים האט איין מאן דאמר געזאגט אז ס'האט א דין פון א כרמלית, שפעטער האט מען געזעהן א צווייטע מאן דאמר אז די איצטבאות האט אויך א דין פון א כרמלית, זאגט די גמרא, למאן דאמר בין העמודים, כל שכן איצטבא, דער מאן דאמר וואס זאגט אז בין העמודים האט א דין פון א כרמלית, איז פארשטייט זיך אז די פלאץ וואס די איצטבא, די פלאץ וואס די בענק זענען,

אבל בין העמודים דניחא תשמישתיה, אבער ביי די עמודים וואס ווי נישט ווי ס'נאך געשמאק ס'גאנץ געשמאק דארט אריבער צו גיין, לא, אפשר דער מאן דאמר האלט אז דאס הייסט נישט קיין כרמלית נאר דאס הייסט א רשות הרבים, לישנא אחרינא, א צווייטע לשון ברענגט די גמרא, וואס בעצם איז נישט דא קיין גרויסע חילוק צווישן די לשון און די פריערדיגע לשון נאר ס'איז אביסל א אנדערע נוסח, אז דער מאן דאמר האט געזאגט אז ס'קען זיין דווקא א איצטבא הייסט ווי א כרמלית, אבל בין העמודים, צווישן די עמודים, דזימנין דדרסי ליה רבים, וואס מאכט זיך אז די רבים גייט דארט אריבער כרשות הרבים דמיא האט עס טאקע א דין פון א רשות הרבים. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא, האט רבה בר שילא נאכגעזאגט פון רב חסדא, לבינה זקופה ברשות הרבים, טאמער ס'איז דא א לבינה, א ציגל וואס מען פלעגט נוצן אויף צו בויען א שטיין, וואס עס שטייט אין א רשות הרבים, א לבינה זאגט רש"י, דאס איז א שטיין וואס איז א גימל על גימל, ס'איז נישט קיין ד' על ד', ס'איז דריי טפחים אויף דריי טפחים, אבער די הייך פון דעם ווענדט זיך, וועט מען שוין זעהן ס'איז געווען כל מיני ציגלעך, געווען געוויסע ציגלעך וואס איז געווען העכער, געוויסע ציגלעך וואס איז געווען נידעריגער, איז וועט מען שוין באלד זעהן וואסערע סארט ציגל ס'רעדט זיך דא, אבער די לבינה זקופה, וואס איז א גימל על גימל, וזורק, ס'קומט א מענטש און ער נעמט א זאך וואס איז קלעבעדיג, למשל א שטיקל צעמענט אדער א קלעבעדיגע תאנה לאמיר זאגן, און ער ווארפט עס אויף דעם ציגל, וטח בפניה, און ס'פליעט ס'קלעבט זיך אן אויף די זייט פון דעם ציגל, נישט אויף די אויבערשטע חלק פון די ציגל, נאר אויף די זייט פון די ציגל, חייב איז ער חייב, פארוואס ווייל ס'רעדט זיך דא ביי רשות הרבים, און במילא איז ער געווען א מעביר ד' אמות ברשות הרבים. יעצט אזוי, דאס איז קלאר אז די ציגל איז נישט הויעך קיין צען טפחים, ווייל טאמער די ציגל וואלט ווען געווען הויך צען טפחים און ער וואלט געווארפן די תאנה און ס'וואלט געפאלן העכער צען טפחים, דאס הייסט נישט קיין מעביר ד' אמות רשות הרבים ווייל די הנחה איז געווען העכער די צען טפחים פון א רשות הרבים, וואס דאס האט מען שוין געזען העכער צען טפחים פון א רשות הרבים הייסט ניטאמאל א רשות הרבים נאר דא רעדט זיך אין די צען טפחים, וואס איז די חידוש דא? די חידוש איז טאמער די תאנה וואלט ווען געפלויגן אויף די לבינה דעמאלטס. היות די לבינה איז גרעסער פון דריי טפחים ס'איז העכער פון דריי טפחים, איז הייסט די אויבערשטע חלק פון די לבינה א מקום פטור, ווייל מ'האמיר דאך געזען, יעדע זאך וואס איז ווייניגער ווי ד' על ד' וואס איז אין א רשות הרבים טאמער ס'איז העכער פון דריי טפחים הייסט א מקום פטור, דאס איז די חידוש דא אז דאס איז נאר אויף די אויבערשטע חלק פון די לבינה הייסט א מקום פטור, ווייל דאס הייסט א רשות פאר זיך, אבער די זייטן פון די לבינה וואס דאס איז נישט קיין רשות פאר זיך, מ'קען דאס נישט רופן א רשות פאר זיך, הייסט עס כאילו ס'איז א חלק פון די רשות הרבים, און ממילא אז ס'קלעבט זיך דארט אן, איז מען חייב צו ברענגען א קרבן איז חייב א חטאת, אלס א מעביר ד' אמות ברשות הרבים. זאגט טאקע רב חסדא ווייטער, על גבה, טאמער ס'פאלט אויף די לבינה פטור, איז מען טאקע פטור ווייל ס'איז א מקום פטור. זאגט די גמרא, אביי ורבא דאמרי תרווייהו, האבן ביידע געזאגט והוא שגבוה שלשה דלא דרסי לה רבים, ס'טייטש דווקא טאמער די לבינה איז הויעך דריי טפחים, דעמאלטס הייסט די אויבערשטע חלק פון די לבינה א מקום פטור, אבער טאמער ס'איז קלענער פון דריי טפחים, דעמאלטס איז פשט אז ווען אפילו ווען מ'גייט אריבער דארט איז מענטשן טרעטן אויף דעם, ווייל אז יעדע זאך וואס איז אין רשות הרבים וואס איז קלענער פון דריי טפחים איז כאילו ס'א חלק פון רשות הרבים אליין ווייל מענטשן טרעטן אויף דעם, און במילא טאמער די לבינה איז נידעריגער פון דריי טפחים איז אפילו טאמער ס'פאלט אויפן לבינה האט עס אויך א דין פון א רשות הרבים. זאגן אבער אביי ורבא זיי לייגן דא צו, אבל היזמי והיגי, טאמער ס'איז נישט קיין לבינה, נאר ס'איז דא אזעלכע דערנער אויף די ערד, דעמאלטס אף על גב דלא גביהי שלושה, אפילו די דערנער זענען נישט הויעך דריי טפחים, נאר ס'איז אביסל דערנער אויף די ערד, טאמער מ'ווארפט אויף דעם א חפץ, פון א רשות הרבים צו די היזמי והיגי, איז מען פטור דאס הייסט א מקום פטור, אפילו ווייניגער פון דריי טפחים, פארוואס? ווייל די גאנצע ענין פארוואס א לבינה למשל וואס איז קלענער פון דריי טפחים הייסט א רשות הרבים, איז ווייל די רבים טרעט אויף דעם, אבער אויף היזמי והיגי אויף דערנער טרעט מען דאך נישט, און ממילא אפילו קלענער פון דריי טפחים הייסט אויך א מקום פטור, וחייא בר רב אמר, חייא בר רב קריגט זיך, און ער זאגט אפילו היזמי והיגי, אפילו די דערנער, ווען א מענטש גייט שיך טרעט ער דאך אויף דערנער, נאר איינער וואס גייט נישט קיין שיך טרעט נישט אויף קיין דערנער, און ממילא זאגט ער אז היזמי והיגי הייסט אויך א רשות הרבים טאמער ס'איז ווייניגער פון דריי טפחים, אבל צואה לא, צואה נישט אזוי ווייל צואה אפילו מ'גייט שיך טרעט מען נישט אין דעם, און ממילא אז איינער ווארפט עפעס פאלט ארויף אויף צואה, הייסט עס כאילו ס'איז געפאלן אויף א מקום פטור, ורב אשי אמר, רב אשי זאגט אפילו צואה, אפילו ביי צואה אויכעט, רב אשי זאגט אז דער דין פון דריי טפחים האט גארנישט קיין שייכות מיט דעם צו מ'טרעט אויף דעם צו מ'טרעט נישט אויף דעם, נאר די דין פון ווייניגער פון דריי טפחים איז א דין אז יעדע זאך וואס איז ווייניגער פון דריי טפחים האט א דין פון לבוד, ס'איז בטל צום רשות הרבים מען קוקט עס אן כאילו ס'איז ממש א רשות הרבים, און מילא אפילו צואה אז ס'איז ווייניגער פון דריי טפחים האט עס א דין פון רשות הרבים אפילו מען טרעט נישט אויף דעם, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבה דבי רב שילא, האט רבה פון בית מדרש פון רב שילא געזאגט, כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן האט נאכגעזאגט פון רב דימי וואס רב דימי האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן אז אין כרמלית פחותה מארבעה א כרמלית איז נאר א שטח וואס איז ד' על ד' טאמער א שטח איז ד' על ד' און ווי מ'האמער יעצט געשמועסט ס'איז העכער פון ג' טפחים פון די ערד דעמאלטס האט עס א דין פון א כרמלית אבער טאמער די שטח איז קלענער ווי א ד' על ד' איז עס א מקום פטור מען מען באלד זעהן פארוואס, ואמר רב ששת, האט רב ששת צוגעלייגט, ותופסת עד עשרה, די כרמלית כאפט ביז צען טפחים, איז די גמרא יעצט מסביר וואס מיינט דא רב ששת, מאי ותופסת עד עשרה, וואס טייטש אז א כרמלית כאפט ביז צען טפחים, אילימא עסטו וועלן זאגן אז ער מיינט צו זאגן אז דאי איכא מחיצה עשרה הוא דהוה כרמלית, ואי לא לא הוה כרמלית, אז א כרמלית איז נאר א שטח וואס האט א מחיצה פון צען טפחים, טאמער עס איז נישט דא קיין מחיצה פון צען טפחים, הייסט עס נישט קיין כרמלית? קען נישט זיין, ולא, איז דען אזוי זאגט די גמרא, והאמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב, רב גידל האט נאכגעזאגט פאר רב חייא בר יוסף וואס האט נאכגעזאגט פאר רב, א דין אזוי, אז בית שאין בתוכו עשרה, וקרויו משלימו לעשרה, טאמער עס איז דא א שטוב, וואס אין די שטוב, טאמער מ'עט נעמען א מעסטער מעסטן פון די דאך ביז די ערד, איז נישט דא דארט קיין צען טפחים, ס'טייטש די ווענט פון די שטוב אינעווייניג איז נישט הויעך קיין צען טפחים, אבער אינדרויסן, ס'איז דאך דא א דאך, די דאך איז דיק, פון אינדרויסן אז מ'עט מעסטן די וואנט, עט מען יא זעהן צען טפחים, נאר פון אינעווייניג איז נישט דא קיין צען טפחים. דעמאלטס איז די דין אזוי, על גגו, אויף די דאך, מותר לטלטל בכולו, די דאך הייסט א געהעריגע רשות היחיד, פארוואס? ווייל די דאך איז א ד' על ד', ס'איז העכער צען טפחים, וואס דאס איז ממש א רשות היחיד. אבער בתוכו, אין די שטוב, אין מטלטלין בו אלא ארבע אמות, אין די שטוב הייסט א כרמלית, ווייל מ'האמיר געזעהן, יעדע זאך וואס האט נישט קיין מחיצה פון צען טפחים הייסט נישט קיין רשות היחיד, ס'הייסט א כרמלית, אין די שטוב איז דאך נישטא קיין מחיצות פון צען טפחים, מילא אין די שטוב האט עס א דין פון א כרמלית, על כל פנים זעהן מיר קלאר אז אין די שטוב וואס ס'איז נישטא קיין מחיצות פון צען טפחים הייסט א כרמלית, און מילא קען נישט זיין אז דאס וואס רב ששת האט געזאגט ותופסת עד עשרה אז די דין כרמלית איז נאר ווען ס'איז דא מחיצות פון צען טפחים, דא זעהן מיר קלאר אז א שטוב וואס האט נישט קיין מחיצות פון צען טפחים הייסט אויך א כרמלית. איז בעצם דארף מען שוין אויסרעדן די מפרשים שטעלן זיך שוין דא אין די לענג און אין די ברייט וואס האט מען געדארפט פרעגן דא פון רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב'ס מימרא, מען קען פרעגן אסאך פשוט'ער, יעדע שטח וואס האט צען טפחים מחיצה ארום און ארום הייסט א רשות היחיד, פארשטייט זיך ס'הייסט נישט קיין כרמלית, אבער על כל פנים, דאס שטייט אין די ראשונים, די ראשונים שמועסן שוין פון דעם, אונז עמיר דא בלייבן מיט די סוגיא, למעשה האט די גמרא אפגעפרעגט מען קען נישט זאגן רב ששת מיינט דאס צו זאגן פון די מימרא פון רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב. על כל פנים דארף מען דאך וויסן וואס רב ששת האט געמיינט ותופסת עד עשרה, זאגט די גמרא אלא מאי ותופסת עד עשרה, דעד עשרה הוא דהוה כרמלית, למעלה מעשרה טפחים לא הוה כרמלית, רב ששת מיינט צו זאגן אז די כרמלית האט א דין פונקט ווי א רשות הרבים, דער דין כרמלית איז נאר געזאגט געווארן אין די צען טפחים, העכער צען טפחים, הייסט מער נישט קיין כרמלית, ס'הייסט א מקום פטור, און ווי רש"י רעדט אויס לגבי וואס עס איז א נפקא מינה, טאקע לגבי דעם טאמער איינער וועט ווארפן א חפץ אויף א וואנט וואס איז אין א כרמלית, טאמער ס'וועט פאלן ס'וועט זיך אנקלעבן צום וואנט העכער צען טפחים, עט די מענטש זיין פטור ווייל ס'א מקום פטור. ברענגט יעצט טאקע די גמרא א ראיה אז ביי א כרמלית העכער צען טפחים הייסט מער נישט קיין כרמלית, וכי הא דאמר ליה שמואל לרב יהודה, אזוי ווי שמואל האט געזאגט פאר רב יהודה שיננא, ס'איז א לשון חריף, לא תיהוי במילי דשבתא למעלה מעשרה, זיי נישט עוסק אין הלכות שבת אין הלכות וואס איז נוגע צו מלאכת הוצאה, העכער צען טפחים, וואס האט ער געמיינט צו זאגן מיט דעם, וואס האט שמואל געמיינט דא, למאי הלכתא, וואס האט שמואל געמיינט, אילימא דאין רשות היחיד למעלה מעשרה, עסטו וועלן זאגן ער האט געמיינט צו זאגן אז רשות היחיד כאפט אויך נאר ביז צען טפחים העכער צען טפחים, הייסט מער נישט קיין רשות יחיד ס'הייסט א מקום פטור, דאס קען נישט זיין זאגט די גמרא, ווייל והאמר רב חיסדא, וועט מען באלד זעהן רב חיסדא האט געזאגט, נעץ קנה ברשות יחיד, וזרק ונח על גביו, טאמער איינער שטופט א שטאנג אריין אין רשות יחיד א הויכע הויכע שטעקן אינען רשות יחיד, און ער ווארפט עפעס פון א רשות הרבים אויף די שטאנג, וואס טייטש די חפץ איז אנגעקומען סאך סאך סאך העכער צען טפחים, פון דעסט וועגן, אפילו גבוה מאה אמה אפילו ס'הויך הונדערט אמה, חייב איז דער מענטש האט געווארפן דער חפץ איז חייב צו ברענגען א חטאת פארוואס ווייל ער האט געווארפן א חפץ פון רשות הרבים צו רשות היחיד מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיע ווייל רשות היחיד גייט ארויף ביז צום הימל ס'ענדיגט זיך קיינמאל נישט און ממילא רשות יחיד ענדיגט זיך נישט ביי צען טפחים ס'גייט ארויף ביז צום הימל יעצט בעצם דארף מען דא מסביר זיין ווען מיר זעען די גמרא באלד טוט זיך שטעלן אויף דעם אז ווי קען זיין רב חיסדא זאגט אז מען ווארפט עפעס אויף א שטאנג אז מען איז חייב ס'מוז דאך זיין אז ס'רעדט זיך דא פון א שטאנג וואס איז נישט ד' על ד' ווייל טאמער דער שטאנג איז ד' על ד' הייסט די שטאנג אליין א רשות יחיד, און טאמער עס איז נישט קיין ד' על ד' שטעלט זיך די שאלה, מיר האבן דאך שוין געזעהן אז מען קען נישט מאכן א עקירה אדער א הנחה אויף א זאך וואס איז ווייניגער ווי ד' על ד', וועלן מיר טאקע זעהן די גמרא זאגן אז לויט רב חיסדא, רב חיסדא קריגט זיך אויף די יסוד, רב חיסדא האלט אז מען קען מאכן א הנחה אויך אויף א זאך וואס איז קלענער פון ד' על ד', על כל פנים. צוריק צו אונזער סוגיא דארף מען אבער וויסן לגבי וואס האט שמואל געזאגט אז לא תיהוי במילי דשבתא למעלה מעשרה, אלא נאר זאגט די גמרא, שמואל האט אוודאי געמיינט דאין רשות הרבים למעלה מעשרה, אז רשות הרבים ציעט זיך נאר צען טפחים נישט העכער פון דעם, אויף דעם פרעגט די גמרא דאס איז דאך אבער נישט קיין חידוש, מתניתין היא, ס'איז א פשוטע משנה, דתנן, מען האט געלערנט אין משנה, די משנה זאגט דף ק', הזורק ארבע אמות בכותל, איינער וואס ווארפט א חפץ אין א רשות הרבים און ס'קלעבט זיך אן אויף א וואנט, למעלה מעשרה טפחים, כזורק באויר, טאמער ס'קלעבט זיך אן אויף די וואנט העכער צען טפחים, איז גארנישט, כאילו ער האט געווארפן עפעס אין די לופט, פארוואס ווייל העכער צען טפחים האט מען געזען איז א מקום פטור, ס'הייסט מער נישט קיין רשות הרבים, רשות היחיד הייסט עס אויך נישט, ווייל די דין האבן מיר שוין געזען, די דין פון א רשות היחיד, אז העכער צען טפחים הייסט עפעס א רשות היחיד, דאס איז נאר ביי א פלאכע זאך, העכער די וואנט למשל, דאס קען הייסן רשות יחיד, די זייט פון א וואנט קען נישט הייסן קיין רשות היחיד, מען קען זיך נישט דרייען דארט, ס'הייסט נישט קיין רשות פאר זיך, און ממילא הייסט עס א מקום פטור, ס'איז כאילו ס'איז אין די רשות הרבים נאר העכער צען טפחים, אבער למטה מעשרה טפחים כזורק בארץ, טאמער ער ווארפט עס אונטער צען טפחים, איז כאילו ער האט עס געווארפן אויף די ערד, ווייל ווייטער אונטער צען טפחים האט א דין פון א רשות הרבים. על כל פנים, זעהן מיר שוין די דין אז העכער צען טפחים הייסט נישט קיין רשות הרבים זעהן מיר שוין אין א משנה, איז קען נישט זיין אז דאס האט שמואל געמיינט צו זאגן, אלא נאר מוז מען טאקע זאגן אכרמלית, דאין כרמלית למעלה מעשרה, טאקע די חידוש האט שמואל געמיינט אז כרמלית ציט זיך אויך נאר צען טפחים, נישט העכער פון דעם, זאגט יעצט די גמרא, ואקילו בה רבנן מקולי רשות היחיד ומקולי רשות הרבים, ס'טייטש ביי א כרמלית האבן חכמים מיקל געווען געוויסע קולות פון א רשות היחיד און געוויסע קולות פון א רשות הרבים, און די גמרא איז מסביר, מקולי רשות היחיד, דאי איכא מקום ארבעה הוא דהויא כרמלית, ואי לא, מקום פטור בעלמא, די קולא פון א רשות היחיד איז, אז דווקא טאמער א שטח איז א ד' על ד' הייסט דאס א כרמלית, אבער טאמער ס'איז קלענער ווי א ד' על ד' הייסט עס נישט קיין כרמלית ס'הייסט א פשוטע מקום פטור, און דאס בעצם איז א קולא וואס מ'געפינט ביי רשות יחיד אויך, א רשות יחיד הייסט אויך נאר א רשות יחיד טאמער ס'איז ד' על ד', טאמער ס'דא א מקום וואס איז מוקף מחיצות וואס איז אבער ווייניגער ווי א ד' על ד' הייסט עס א מקום פטור, די זעלבע זאך ביי א כרמלית, און מקולי רשות הרבים, די זעלבע זאך דא געוויסע קולות, וואס מען טרעפט ביי רשות הרבים וואס מען האט אויך געזאגט ביי כרמלית, דעד עשרה טפחים הוא דהויא כרמלית, אזוי ווי רשות הרבים ציט זיך נאר צען טפחים, למעלה מעשרה טפחים לא הויא כרמלית, די זעלבע זאך כרמלית ציט זיך אויך נאר צען טפחים, העכער צען טפחים הייסט מער נישט קיין כרמלית ס'הייסט א מקום פטור. זאגט די גמרא גופא מען האמיר יעצט געזען מען האט פריער געזען אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב, בית שאין בתוכו עשרה וקירויו משלימו לעשרה, על גגו מותר לטלטל בכולו, בתוכו אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות, האמיר געזען אז א שטוב וואס טאמער אין די שטוב איז נישט דא קיין מחיצות פון צען טפחים, איז אין די שטוב האט א דין פון א כרמלית, אבער טאמער די דאך למעשה איז העכער פון צען טפחים, איז די דאך האט א דין פון א רשות היחיד. זאגט יעצט די גמרא, אמר אביי, האט אביי געזאגט, ואם חקק בו ארבעה על ארבעה השלימו לעשרה, און מותר לטלטל בכולו. זאגט אביי, מען קען מאכן א געוויסע פאטענט אז די גאנצע שטוב זאל הייסן ווי א רשות היחיד. וואסערע פאטענט? מען וועט מאכן א לאך אינמיטן פון די שטוב, די לאך זאל זיין טיף, א טפח לאמיר זאגן, און ס'וועט זיין ברייט ד' על ד'. יעצט, די דאך אין די שטוב איז הויעך לאמיר זאגן ניין טפחים, ס'איז נישט הויעך קיין צען טפחים, ס'טייטש די ווענט זענען נישט הויעך קיין צען טפחים, פון די ערד ביז די דאך איז נאר דא ניין טפחים. טאמער אבער איך גיי יעצט גיין אין די שטוב און מאכן א לאך, וואס די לאך איז ד' על ד' און די לאך איז טיף א טפח, איז ווען איך שטיי אין די לאך, דעמאלטס איז יא דא א הייעך פון צען טפחים, דעמאלטס, היות וואס ביסט אראפ א טפח איז יעצט דער דאך אוועקגערוקט פון דיר צען טפחים. זאגט יעצט אביי, היות וואס אין די לאך, די לאך הייסט דאך זיכער א רשות היחיד, יעצט די גאנצע שטח ארום און ארום וואס דארט האט מען נישט געגראבן הייסט שוין אויך א רשות היחיד, מאי טעמא, פארוואס? זאגט אביי, א הפלא'דיגע סברה, ווייל הוי חורי רשות היחיד, וחורי רשות היחיד כרשות היחיד דמי, זאגט אביי, די דין איז דאך אז טאמער איינער האט אין א רשות היחיד, אין א וואנט פון א רשות היחיד איז דא א לאך, א שאפע, מען האלט זאכן אין די וואנט, איז וואס איז די דין פון די לאך? די לאך האט א דין ווי א רשות היחיד, ווייל ס'איז א חלק פון די רשות היחיד. די זעלבע זאך זאגט אביי, ברגע דו מאכסט די ד' על ד' לאך אינמיטן פון די הויז, יעצט די גאנצע הויז קוק איך אן ווי איין גרויסע לאך, ווי איין גרויסע חורי רשות היחיד, און במילא האט די גאנצע הויז א דין פון א רשות היחיד, קען מען שוין טראגן אינעם גאנצן הויז. ברענגט יעצט די גמרא ווי זעהן מיר די דין פון חורי רשות היחיד? דאיתמר ווייל מ'האמיר געלערנט, חורי רשות היחיד כרשות היחיד דמי, די חורי רשות היחיד האט א דין פון א רשות היחיד, חורי רשות הרבים טאמער ס'דא א וואנט אין א רשות הרבים מיט לעכער אין דעם, וואס די דרך איז אויך געווען אמאל די ווענט פון רשות הרבים איז געווען אזעלכע לעכער שאפעלעך, מענטשן פלעגן באהאלטן דארט זאכן, דא איז דא א מחלוקת, אביי אומר כרשות הרבים דמי, אביי זאגט ס'האט א געהעריגע דין פון א רשות הרבים, רבא אומר לאו כרשות הרבים דמי, רבא זאגט ס'האט נישט קיין דין פון א רשות הרבים, נאר וואס דען ס'הייסט א רשות פאר זיך ס'ווענדט זיך, טאמער ס'האט ד' על ד' האט עס א דין פון א כרמלית, טאמער ס'איז ווייניגער ווי ד' על ד' איז עס א מקום פטור, אמר ליה רבא לאביי, האט רבא געזאגט צו אביי לדידך לויט דיר וואס דו זאגסט ס'האט א דין פון רשות הרבים דאמרת חורי רשות הרבים כרשות הרבים דמי, מאי שנא מהא, וואס איז דאס אנדערש פון דער דין דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן וואס רב דימי האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן לא נצרכה אלא לקרן זווית הסמוכה לרשות הרבים, וואס טייטש אונז האבן מיר פריער געזען רב דימי האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן אז דאס וואס די ברייתא כאפט אן א לשון כרמלית מיט דעם האט מען דאך אנגעהויבן די סוגיא, האט רב דימי נאכגעזאגט פון רבי יוחנן דאס קומט צו מוסיף זיין אז טאמער עס איז דא א שורה פון הייזער און איין הויז איז אביסל אריינגערוקט, איז דער שטח אין פראנט פון די הויז דאס הייסט א כרמלית, זאגט רבא צו אביי איך פארשטיי נישט, לויט דיך ותיהוי כחורי רשות הרבים זאל עס האבן א דין ווי חורי רשות הרבים, א לאך וואס שטעקט זיך ארויס רשות הרבים, וואס לויט דיך האט עס א דין פון א רשות הרבים נישט פון א כרמלית, זאגט אביי ניין התם דארט איז אנדערש, דער קרן זווית לא ניחא תשמישתיה, ס'איז נישט געשמאק פאר מענטשן דארט אריבער צו גיין, א מענטש גייט אריבער רשות הרבים שטופט ער זיך נישט אריין א קרן זווית אריין, אבער הכא ניחא תשמישתיה דא וואס איז דא א לאך אין א וואנט א שאפע, מענטשן באנוצן זיך מיט דעם און ממילא זאגט אביי ס'איז נישט קיין קשיא פון דעם, נאר וואס דען, ס'קען נאך אלץ זיין אז חורי רשות הרבים האט א דין פון א רשות הרבים. זאגט יעצט אבער די גמרא, די גמרא גייט יעצט פרובירן צו ברענגען נאך א ראיה אז חורי רשות הרבים האבן נישט א דין ווי א רשות הרבים, זאגט די גמרא תנן, מ'האמיר פריער געזעהן, די גמרא האט געברענגט די משנה, אז הזורק ארבע אמות בכותל למעלה מעשרה טפחים כזורק באויר, למטה מעשרה טפחים כזורק בארץ, אז איינער וואס ווארפט עפעס אויף א וואנט, אין א רשות הרבים, העכער צען טפחים איז עס א מקום פטור און ממילא איז ער פטור, אונטער צען טפחים איז ער חייב א חטא. איז אזוי, והוינן בה, דארטן דף ק, פרעגט די גמרא, מאי כזורק בארץ, והא לא נח, וואס טייטש אז ס'פאלט אונטער צען טפחים איז ער מחיוב צו ברענגען א חטאת? ס'איז דאך נישט געלאנדעט, וואס טייטש די גמרא דארט ווייסט נאכנישט פון די תירוץ אז ס'רעדט זיך פון א קלעבעדיגע זאך און ס'האט זיך אנגעקלעבט אין די וואנט, נאר די גמרא פארשטייט אז ס'רעדט זיך פון א מענטש וואס שטייט פונקט ד' אמות אוועק פון א וואנט, ער נעמט עפעס א זאך, לאמיר זאגן א שטיינדעלע, ער ווארפט די שטיינדעלע אויף די וואנט, לאמיר זאגן ס'פאלט, אונטער צען טפחים אויף די וואנט, יעצט וואס געשעט מיט די שטיינדל? ס'קנאקט אריין דעם וואנט, ס'פאלט אוועק פון די וואנט, און יעצט פאלט עס אויף די ערד צווישן אים און די וואנט, קומט אויס למעשה די שטיינדל האט זיך ניטאמאל גערוקט א גאנצע ד' אמות, און אז ס'האט זיך נישט גערוקט קיין ד' אמות וואס דארף ער ברענגען א חטאת? ואמר ר' יוחנן, זאגט ר' יוחנן טאקע דארט די תירוץ בדבילה שמינה שנו, ס'רעדט זיך ביי א קלעבעדיגע דבילה ביי א קלעבעדיגע תאנה וואס קלעבט זיך אן אויף די וואנט אונטער צען טפחים און במילא איז עס יא געגאנגען א גאנצע ד' אמות, ווייל פון אים ביז די וואנט איז דאך דא ד' אמות, און פאר דעם טאקע איז ער מחיוב צו ברענגען א חטאת. זאגט יעצט אבער די גמרא, ואי סלקא דעתך חורי רשות הרבים כרשות הרבים דמי, טאמער א לאך אין א וואנט אין א רשות הרבים האט א דין פון א רשות הרבים, איז למה לי לאוקמא בדבילה שמינה, וואס דארפסטו איינזעצן דארט ביי א קלעבעדיגע דבילה ביי א קלעבעדיגע תאנה, לוקמא בצרור וחפץ, זעץ עס איין ביי א פשוטע ציור פון א שטיינדל צו א חפץ צו וואס זאל נאר נישט זיין, ודנח בחור, זאג ס'איז דא א לאך אין די וואנט, עס איז אריינגעפאלן אין די לאך אין די וואנט, אלא מאי, אז די גמרא זאגט נישט די תירוץ אז ס'איז דא א לאך אין די וואנט ס'איז אריינגעפאלן א לאך אין די וואנט, איז א סימן אז טאקע א לאך אין די וואנט האט נישט א דין פון א רשות הרבים, נישט ווי אביי, און ממילא איז א קשיא אויף אביי, ענטפערט אביי ניין, זימנין משני לה אביי זאגט צוויי תירוצים, איין תירוץ זאגט אביי, שאני צרור וחפץ דמיהדר ואתי, ס'טייטש אביי זאגט די סיבה וואס די גמרא זאגט נישט דארט אז ס'רעדט זיך אז ס'איז דא א לאך אין די וואנט, איז ווייל אפילו אז ס'איז דא א לאך אין די וואנט, איך ווארף א חפץ, ס'פאלט אריין אין די לאך, מאכט זיך אמאל, ס'פאלט צוריק ארויס. און ממילא נישט אלעמאל ס'בלייבט אין די לאך, ס'איז אסאך געשמאקער צו זאגן א תירוץ אז ס'רעדט זיך ביי א קלעבעדיגע דבילה, וואס דאס אלעמאל וואס איך ווארף עס קלעבט זיך צו אין די וואנט און פארדעם איז דאס א פשוטערע ציור פארדעם ענטפערט מען די תירוץ, זימנין משני לה, צווייטע תירוץ האט אביי געענטפערט, בכותל דלית ביה חור, אז ס'רעדט זיך דארט ביי א וואנט וואס האט נישט קיין לאך, און ממילא פארדעם קען מען נישט זאגן ס'רעדט זיך ביי וואנט וואס האט יא לאך ווייל ס'האט נישט קיין לאך, ממאי? ווי האב איך א ראיה אז דארט אין די משנה רעדט זיך פון א וואנט אן א לאך? פון די רישא פון די משנה זאגט אביי, מדקתני רישא, שטייט דארט אין די רישא פון די משנה זרק למעלה מעשרה טפחים כזורק באויר, יא די ערשטע חלק האט מען געזען אז טאמער מען ווארפט עפעס און ס'לאנדעט ס'גייט אויף די אויבערשטע העכער צען טפחים פון די וואנט איז מען פטור ווייל ס'איז א מקום פטור, זאגט אביי איך פשטיי נישט ואי סלקא דעתך בכותל דאית ביה חור, טאמער די כותל די וואנט האט א לאך קומט אויס אז די רישא רעדט זיך אויך אז די וואנט האט א לאך העכער צען טפחים און אויף דעם האט די משנה געזאגט אז טאמער ס'פאלט אריין אין די לאך העכער צען טפחים איז מען פטור, פארוואס? זאגט אביי אויב ס'איז דא א לאך, אמאי כזורק באויר, הא נח בחור, ס'איז דאך אריינגעפאלן אין די לאך, א לאך העכער צען טפחים אין א וואנט האט א דין פון א רשות היחיד, אלא מאי זאגט אביי עס איז נישט דא קיין לאך, און ממילא עס איז נישט דא קיין לאך פאר דעם מוז מען זאגן עס רעדט זיך פון א קלעבעדיגע דבילה, זאגט די גמרא, איי וועסט אפשר זאגן ניין, ס'איז יא דא א לאך, איי אויב ס'איז דא א לאך, ווען איינער ווארפט א חפץ אינעם אויבערשטע חלק פונעם וואנט העכער צען טפחים עס פאלט אריין אין די לאך, וואלט ער לכאורה געדארפט זיין חייב ווייל ס'איז א רשות היחיד, אויף דעם קען איך זאגן ניין, וכי תימא מתניתין דלית ביה ארבעה על ארבעה, כ'קען זאגן ס'איז טאקע דא דארט א לאך, אבער דער לאך איז נישט קיין ד' על ד', טאמער דער לאך איז נישט קיין ד' על ד' איז עס נישט קיין רשות היחיד, אז עס איז נישט קיין רשות היחיד איז עס א מקום פטור, פארדעם טאקע איז עס א מקום פטור פארדעם איז דער מענטש פטור, און ממילא ווייטער קען מען שוין איינזעצן די משנה אז ס'רעדט זיך יא אז ס'איז דא א לאך, איז ממילא די ראיה פון אביי נישט קיין ראיה, זאגט די גמרא ניין, די גמרא גייט יעצט זאגן אז אפילו ס'איז דא א לאך, און דער לאך איז קלענער ווי א ד' על ד', פון דעסטוועגן האט עס א דין פון א רשות היחיד, און ממילא פאר דעם קען מען נישט איינזעצן די משנה אז למעלה מעשרה רעדט זיך ביי א פלאץ וואס ס'איז דא א לאך, ווייל טאמער למעלה מעשרה איז דא א לאך, האט עס א דין פון א רשות יחיד וואלט מען געדארפט זיין חייב, און אין די משנה שטייט פטור, פאר דעם מוז מען עס איינזעצן ביי א דבילה. ווי זעהן מיר אז טאמער איז דא א לאך למעלה מעשרה אין א וואנט, אפילו ס'איז ווייניגער ווי א ד' על ד' הייסט עס א רשות היחיד? זאגט די גמרא, והאמר רב יהודה אמר רב חייא, רב יהודה אמר רב חייא האט געזאגט זרק למעלה מעשרה טפחים, והלכה ונחה בחור כל שהוא, טאמער איינער ווארפט א חפץ טאקע אין א וואנט וואס די וואנט האט א לאך וואס די לאך איז העכער צען טפחים און אין די לאך איז נישט דא קיין ד' על ד', וואס איז די דין? באנו למחלוקת רבי מאיר ורבנן, ס'איז א תלוי אין א מחלוקת צווישן רבי מאיר און די חכמים, א מחלוקת וואס זיי קריגן זיך אין עירובין, וואס טייטש זיי קריגן זיך? אזוי, אין מסכת עירובין איז דא א מחלוקת ר' מאיר און די חכמים לגבי א טיר וואס איז רינדעכיג, די דין איז אז א טיר איז דאך מחיוב במזוזה, וועלכע סארט טיר איז מחיוב במזוזה? דווקא א טיר וואס איז ברייט פֿיר טפחים און הויעך צען טפחים, טאמער ס'איז נישט ברייט פֿיר אדער ס'איז נישט הויעך צען איז עס פטור פון א מזוזה, די שאלה איז וואס איז מיט א רינדעכיגע טיר? א טיר וואס אונטן איז עס ברייט פֿיר טפחים אבער אויבן ווערט עס רינדעכיג, ס'ווערט שפיציג, און ממילא אויבן איז עס נישט ברייט קיין פיר טפחים, ס'איז טאקע הויעך צען טפחים, אבער ברייט פיר טפחים אויבן איז עס נישט, איז דא דארט א מחלוקת צווישן ר' מאיר און די חכמים, דר' מאיר סבר, חוקקין להשלים, ר' מאיר זאגט אז כל עוד ס'איז דא דארט בעצם פלאץ פאר א טיר וואס איז ברייט פיר טפחים, ס'איז דא פלאץ פאר אזא סארט טיר נאר פארצופאל דאס איז א שמאלע טיר פון אויבן, דאס איז א טיר וואס איז רינדעכיג פון אויבן, פארדעם די טיר אויבן איז שמאל, אבער ווען איך וויל ווען קען איך אריינלייגן דארט א געהעריגע טיר, זאגט ר' מאיר איך קוק עס אן כאילו איך האב אויסגעגראבן די לאך דארט ווי די גרויסע טיר וואלט געקענט זיין, איך קוק עס אן כאילו ס'איז דא דא א גרויסע טיר, און ממילא דער פתח איז חייב במזוזה, ורבנן סברי, די חכמים זאגן אין חוקקין להשלים, מען זאגט עס נישט און ממילא די טיר, היות וואס אויבן ביי די שפיציגע חלק איז עס נישט קיין ד' טפחים, ס'איז קלענער, ס'איז שמאלער פון דעם, פאר דעם זאגן די חכמים ס'איז פטור פון א מזוזה, און במילא זאגט רב יהודה אמר ר' חייא, די זעלבע מחלוקת עט זיין דא ביי אונז, ווען ס'איז דא א קליינע לאך אין א וואנט העכער צען טפחים, עט אויך זיין די מחלוקת צווישן ר' מאיר און די חכמים, ר' מאיר עט האלטן חוקקין להשלים, איך קוק אן די לאך, טאמער ס'איז דא דא בעצם פלאץ צו מאכן א גרעסערע לאך, קוק איך אן די לאך כאילו איך האב עס אויפגעגראבן, כאילו איך האב עס פארברייטערט, און איך קוק אן די לאך כאילו ס'איז א ד' על ד' און ס'הייסט א רשות היחיד, די חכמים וועלן זאגן ניין, די לאך איז א מקום פטור, איך קוק עס נישט אן כאילו איך האב עס אויפגעגראבן, איך קוק עס נישט אן כאילו ס'איז א גרעסערע לאך, אבער על כל פנים לויט ר' מאיר קוק איך עס יא אן ווי ס'איז א גרעסערע לאך, און אונזער משנה איז דאך א סתם משנה די דין איז סתם משנה איז ווי ר' מאיר, ובמילא אונזער משנה וואלט אוודאי געהאלטן אז טאמער ס'דא א לאך העכער צען טפחים האט עס א דין פון א רשות היחיד, וואלט אוודאי דער מענטש נישט געווען פטור, אלא לאו שמע מינה בכותל דלית ביה חור שמע מינה, נאר וואס דען איז טאקע מוכרח אז די משנה רעדט זיך נישט ביי אן אופן וואס ס'דא א לאך, נאר ס'רעדט זיך ביי א קלעבעדיגע דבילה, און פאר דעם טאקע ווען ס'קלעבט זיך אן העכער צען טפחים וואס דאס איז א מקום פטור, זאגט טאקע די משנה אז דער מענטש איז פטור.